בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף צדיק ז, מיר הייבן אן דף צדיק ז עמוד א', זיבעצן שורות פון אויבן, אמר רב חסדא אמר רב, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב חסדא אמר רב האט רב חסדא נאכגעזאגט פון רב, הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה, איינער וואס קויפט תפילין פון איינער וואס איז נישט קיין מומחה, ס'טייטש אזוי, דא רעדט מען פון אזא סארט סוחר וואס פארקויפט תפילין, און פון וואו קויפט ער די תפילין? פון סופרים, פון כל מיני סופרים וואס שרייבן אדער וואס מעקלען תפילין, איז ווען דער מוכר קויפט, תפילין פון איינער וואס איז נישט קיין מומחה איז בודק שתיים של יד ואחת של ראש או שתיים של ראש ואחת של יד ס'הייסט ער האט געקויפט פון איינער וואס איז נישט קיין מומחה ער גייט זיי יעצט פארקויפן איז פאר ער פארקויפט זיי דארף ער בודק זיין אז דער וואס ער האט עס געקויפט פון אים איז א אויסגעהאלטענע מענטש איז דארף ער בודק זיין דריי תפילינ'ס אדער צוויי של יד'ס מיט א של ראש אדער צוויי של ראש מיט א של יד און נאכדעם וואס ער האט בודק געווען און געזען אז ס'איז גוט איז א סימן אז די רעשט זענען אויך גוט זאגט די גמרא מה נפשך אי מחד גברא קא זבין טאמער ער קויפט פון איין מעקלער פון איינעם אויב אזוי, לבדוק, או שלש של יד, או שלש של ראש, וואס עפעס דארף ער בודק זיין צוויי מיט איינס, א צוויי של יד איינס של ראש, צוויי של ראש איינס של יד, זיי בודק אפילו דריי של יד אדער דריי של ראש, ברגע וואס דו זעסט אז יענער איז א באגלייבטער, און יענער איז א מומחה, יענער ווייסט וואס ער טוט, איז שוין גענוג, אי מתרי תלתא גברי זבין, מה שאין כן טאמער דא רעדט זיך אז ער קויפט פון צוויי אדער דריי מעקלערס פון צוויי אדער דריי מענטשן, אויב אזוי כל חד וחד ליבעי בדיקה, דארף ער בודק זיין יעדע תפילין, ס'טייטש טאמער א מענטש קויפט דריי פאר תפילין פון דריי אנדערע מענטשן דארף ער יעדעס איינס בודק זיין, די איינציגסטע סיבה וואס מ'זאגט דריי אליין איז גענוג, ווען דו קויפסט פון איין מענטש ביסט בודק דריי, דריי איז א חזקה איז אויסגעהאלטן, אבער פון דריי מענטשן איז נישט דא די היתר, ענטפערט די גמרא, לעולם מחד גברא זבין, ס'רעדט זיך טאקע ער קויפט פון איין מענטש, איי טאמער ער קויפט פון איין מענטש וואס דארף ער זיין צוויי של יד'ס מיט איין של ראש אדער צוויי של ראש מיט איין של יד, ער קען בודק זיין דריי אויכעט, זאגט די גמרא ניין ווייל ובעינן דמתמחי בשל יד ובשל ראש, מען דארף קובע זיין אז דער מענטש איז א מומחה סיי אויף של יד סיי אויף של ראש, ווייל ס'איז אנדערש דא אנדערע הלכות ביי ביידע, און ממילא דארף זיין אויסגעמישט אדער צוויי של יד מיט איין של ראש, אדער צוויי של ראש מיט איין של יד. פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי? והא תני רבה בר שמואל, רבה בר שמואל האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא בתפילין בודק שלש של יד ושל ראש, מאי לאו לכאורה מיינט די ברייתא צו זאגן או שלש של יד או שלש של ראש, דריי פון איינס אדער דריי של יד אדער דריי של ראש אבער נישט צוויי מיט איינס, ענטפערט די גמרא לא, שלש, מ'דארף בודק זיין דריי, מהן של יד מהן של ראש, דארף זיין אויסגעמישט אדער צוויי של יד איין של ראש אדער צוויי של ראש מיט איין של יד, פרעגט די גמרא אבער והא תני רב כהנא, מיר האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא אז בתפילין בודק שתיים של יד ושל ראש, מען דארף בודק זיין צוויי תפילינ'ס איין של יד מיט איין של ראש, נאר צוויי נישט דריי, און ווי אזוי שטימט עס מיט וואס מען האט געלערנט ביז יעצט, ענטפערט די גמרא הא מני, ווייסט ווי וועם גייט די ברייתא רבי היא דאמר בתרי זימני הוי חזקה, דאס גייט כשיטת רבי, וואס רבי האלט צוויי איז שוין א חזקה, און פאר דעם זאגט די ברייתא מען דארף נאר בודק זיין צוויי. פרעגט די גמרא אי רבי, טאמער ס'איז רבי אימא סיפא, איז זיי מיר מסביר די סיפא פון די ברייתא, אין די סיפא פון די ברייתא שטייט, וכן בצבת השני, וכן בצבת השלישי, אז צבת איז טייטש ווען מען קויפט א בינטל תפילין צוזאמען, א גאנצע בינטל פון תפילין, און אויף דעם זאגט די ברייתא, אז אזוי ווי כ'האב דיר געזאגט דארפסט בודק זיין צוויי תפילינ'ס א של יד מיט א של ראש, דאס איז נישט נאר איין מאל דארפסטו בודק זיין א של יד מיט א של ראש, נאר יעדע בינטל דארפסטו בודק זיין א של יד מיט א של ראש, דארפסט עס טון סיי ביי די ערשטע, סיי ביי די צווייטע און סיי ביי די דריטע בינטל. זאגט די גמרא ואי רבי שלישי מי אית ליה, טאמער דאס גייט ווי רבי אז רבי האלט נאך צוויי מאל איז א חזקה, און וואס טייטש אז די ברייתא זאגט אז ביז די דריטע בינטל, ביז די צווייטע בינטל וואלט רבי געדארפט זאגן אז די ערשטע בינטל דארפסטו בודק זיין צוויי תפילינ'ס, און די צווייטע בינטל דארפסטו בודק זיין צוויי תפילינ'ס, און אזוי צו וויסן אז אלע בינטלעך זענען גוט. זאגט די גמרא ניין, מודה רבי בצבתים דמתרי תלתא גברי זבין, רבי איז מודה אז ווען א מענטש קויפט בינטלעך איז בינטלעך איז דאך די דרך צו קויפן פון אפאר מענטשן, ממילא יעדע בינטל באזונדער דארף מען בודק זיין צוויי תפילינ'ס, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי פארוואס זאגט די ברייתא אז ביז די דריטע בינטל, אפילו רביעי נמי אפילו חמישי נמי, די ברייתא זאגט וכן בצבת שני וכן בצבת שלישי, טאמער מען קויפט פון אנדערע מענטשן איז יעדע בינטל דארף מען בודק זיין צוויי תפילינ'ס, זאגט די גמרא אין הכי נמי ביסט גערעכט, והאי דקתני שלישי, פארוואס שטייט טאקע דריי, לאפוקי מחזקיה, זאלסט וויסן אז ס'איז נישט דא קיין חזקה, ולעולם אפילו רביעי חמישי נמי, דו זאלסט נישט מיינען אז נאך צוויי איז א חזקה, און ממילא ביים צווייטן בינטל האסטו שוין געענדיגט, דאס זאגט די ברייתא ניין, די דריטע אויך, און אזוי ווייטער, די פערטע אויך, די פיפטע אויך, יעדע בינטל דארף מען בודק זיין צוויי תפילינ'ס כדי עס צו קובע זיין אז ס'איז געשריבן געווארן על פי הלכה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, און וועמיר איבער'חזר'ן די ווערטער פון די משנה ווייל מ'גייט דא זען אין די גמרא די אלע ציורים, איז האמיר געזען אין די משנה אזוי. קודם כל האמיר געזען אין די משנה אז ווען איינער טרעפט א פאר תפילין, האמיר געזען די מחלוקת פון תנא קמא און רבן גמליאל צו מ'מעג אריינברענגען נאר איין פאר אדער צוויי פאר און מ'האט שוין געזען ס'איז א מחלוקת צו שבת זמן תפילין צו שבת לאו זמן תפילין דאס איז די ערשטע חלק פון די משנה שפעטער האט די משנה געזאגט אז מצאן צבתים או כריכות טאמער מ'האט געטראפן א בינטל תפילין מחשיך עליהן ומביאן ברענגט ער נישט אריין אזוי ווי מ'האט געזען ביז יעצט נישט פשט ער טוט אן איין פאר אריין נאכדעם ארויס נאך א פאר נאך א פאר נאר וואס דען ער ווארט דארט אויפן פלאץ ווי ער האט געטראפן די בינטל ער ווארט ביז מוצאי שבת און נאכדעם ברענגט ער אלץ אריין, זאגט ווייטער די משנה ובסכנה, ווען ס'איז א שעת סכנה וואס טייטש ער האט מורא פון גנבים, מכסן והולך לו, דעקט ער צו די תפילין און לאזט עס דארט איבער, נאך שבת וועט ער צוריקקומען. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, נותנן לחבירו וחבירו לחבירו, עד שמגיע לחצר החיצונה, אז ער געבט עס איבער פאר איין חבר, פאר נאך א חבר, פאר נאך א חבר, ביז מען ברענגט עס צוריק צום חצר, וואס טייטש נישט ער לאזט עס דארט איבער. איז, זאגט יעצט די גמרא אזוי, מען האט געזען די משנה מצאן צבתים כריכות טאמער מען זעט עס צוזאמגעבינדן, פרעגט די גמרא קודם מאי צבתים מאי כריכות, וואס איז די חילוק צווישן צבתים אדער כריכות, אמר רב יהודה אמר רב, הן הן צבתים, הן הן כריכות, ביידע מיינט בעצם די זעלבע זאך, נאר צבתים, זווי זווי, צבתים מיינט אז ער טרעפט א פאר א פאר, וואס טייטש א יעדע של ראש איז צוגעבינדן מיט א של יד, אזוי טרעפט ער די אלע תפילינ'ס, כריכות איז דכריכן טובא, כריכות מיינט ער האט געטראפן אסאך מיני של יד של ראש אלעס צוזאמגעבינדן אין איין בינטל, זאגט די גמרא יעצט, מען האט געזען אז שטייט אז ווען מען טרעפט אזא גאנצע פאר תפילין, איז נעמט מען נישט אריין איינס אויף אמאל נאר מחשיך עליהן ומביאן, און אויף דעם פרעגט די גמרא ואמאי לעיילינהו זוג זוג זאל ער אריינברענגען יעדע פאר אויף אמאל איינס שפעטער ארויסקומען אריינברענגען נאך איינס אזוי ווייטער ענטפערט די גמרא אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לדידי מיפרשא לי מיניה דאבא מיין טאטע האט מיר מפרש געווען אז כל שאילו מכניסן זוג זוג וכלות קודם שקיעת החמה טאמער ער העט אריינברענגען איינס נאכן צווייטן און ער העט ענדיגן פאר מוצאי שבת דעמאלטס טאקע מכניסן זוג זוג אבער ואי לא מחשיך עליהן ומביאן דאס די משנה זאגט אז מען בלייבט דארט אז מען ברענגט נישט אריין די אלע תפילין נאר מען ווארט דארט ביז מוצאי שבת, דאס איז נאר טאמער מען קען נישט אניאגן אריינצוברענגען אלע שבת, וואס דעמאלטס איז פשט מוצאי שבת גייסטו סיי ווי סיי נאך האלטן אינמיטן עס דארפן זיין דא, און מילא ווארט שוין צו יעצט ביז מוצאי שבת און מוצאי שבת העסטו אלע אריינברענגען צוזאמען. זאגט די גמרא, מ'האבן געזען אין די משנה ובסכנה מכסן והולך, אז טאמער ס'איז א שעת סכנה דארף ער נישט דארט ווארטן ביז מוצאי שבת נאר ער דעקט עס צו און ער גייט אוועק פון דארט, פרעגט אבער די גמרא והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי, די ברייתא זאגט ובסכנה מוליכן פחות פחות מארבע אמות, אז בשעת סכנה נעמט ער אלע פאר תפילין אויפאמאל, אנשטאט ווארטן דארט ביז מוצאי שבת, הייבט ער אלע אויף, און ער גייט ווייניגער ווי ד' אמות אויפאמאל, און אזוי ברענגט עס אריין אין שטאט, איז דאך עס א סתירה מיט די משנה, אמר רב, ענפערט רב לא קשיא עס איז נישט קיין סתירה, הא בסכנת נכרי הא בסכנת ליסטים, ס'טייטש איך האב געהאט א טעות אין די משנה, די משנה רעדט זיך נישט אז דער מענטש האט מורא פון גנבים, א ציור וואס א מענטש האט מורא פון גנבים, איז אוודאי די דין אזוי ווי מ'האט געזען אין די ברייתא, אז ער גייט פחות פחות מארבע אמות, ער נעמט די אלע תפילין ער ווארט נישט דארט ביז מוצאי שבת, און טראגט עס אריין אין שטאט אריין ווייניגער פון ד' אמות אויף אמאל, נאר וואס דען די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס ער האט מורא פון גוים, ס'טייטש ס'דא א גזירת שמד אויף אידן, וואס טאמער מען וועט פאקן די איד מיט תפילין קען זיין מען וועט אים הרג'נען, און מילא איז סתם אזוי א סכנה ער זאל צורירן די תפילין, איז ביי אזא ציור זאגט מען אים דעק צו די תפילין לאז עס דארט איבער און לייג דיך נישט אריין פאר דעם אין א סכנה, זאגט די גמרא אבער, אמר ליה אביי, זאגט אביי במאי אוקימתא למתניתין, ווי אזוי האסטו יעצט איינגעזעצט די משנה בסכנת עובדי גילולים, אז דער מענטש האט מורא פון גוים, אויב אזוי זיי מיר מסביר אימא סיפא ר' שמעון אומר נותנן לחבירו וחבירו לחבירו כל שכן דאוושא מילתא ס'טייטש טאמער דו זאגסט טאקע אז די משנה רעדט זיך ביי אזא ציור ס'דא א גזירת שמד און אויף דעם זאגט די משנה דעק עס צו און לאז עס איבער און וואס זאגט ר' שמעון זאלסט עס נעמען און געבן פאר א חבר די חבר פאר נאך א חבר די גאנצע שטאט העט מיטהאלטן איז דאך עס א גרעסערע סכנה נאך א גרעסערע סכנה ווי שטימט עס זאגט די גמרא חסורי מחסרא והכי קתני ס'פעלט טאקע א שטיקל דא אין די משנה די משנה וואלט געדארפט זאגן אזוי במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז מען דארף צודעקן די תפילין און עס לאזן דארט? דאס איז טאקע בסכנת עובדי גילולים, ווען א מענטש האט מורא פון גוים דעקט ער עס צו און לאזט עס דארט און לייגט זיך נישט אריין אין א סכנה, אבל בסכנת ליסטים, טאמער אבער א מענטש האט מורא פון גנבים, דעמאלטס איז די דין אזוי ווי מ'האט געזען אין די ברייתא, מוליכן פחות פחות מארבע אמות, טראגט ער עס אריין אין שטאט, ווייניגער פון ד' אמות אויפאמאל, און אזוי קומט ער אן, און אויף דעם, דא זאגט ר' שמעון, ר' שמעון אומר נותנן לחבירו, אז ער געבט עס פאר איין חבר צום צווייטן וואס טייטש ער טראגט עס נישט אליין אריין ווייניגער ווי ד' אמות אויף אמאל, נאר ער געבט עס פאר א חבר צו א צווייטע חבר צו א דריטע חבר, עמיר שוין זען פארוואס ר' שמעון קריגט זיך אויף די נקודה, זאגט די גמרא טאקע וואס איז פשט במאי קמיפלגי, וואס קריגט זיך ר' שמעון מיט די תנא קמא, ענטפערט די גמרא מר סבר פחות מארבע אמות עדיף, דאי אמרת נותנן לחבירו וחבירו לחבירו אוושא מילתא דשבת די תנא קמא האלט ענדערש גיי די אליין ווייניגער ווי ד' אמות אויף אמאל ווי איידער דריי איבער די גאנצע שטאט יעדער זאל מיטהאלטן דא אז מ'איז מחלל שבת און ממילא טוה עס ענדערש אליין און מיש נישט אריין אנדערע מענטשן און מר סבר ר' שמעון האלט נותנן לחבירו עדיף פארוואס ווייל דאי אמרת מוליכן פחות מארבע אמות טאמער זאגסטו פאר די מענטש אליין זיך אפצושטעלן יעדע ד' אמות איז זימנין דלאו אדעתיה עס וועט זיך מאכן אמאל וועט זיך פארגעסן ואתי לאתויינהו ארבע אמות ברשות הרבים און ער וועט בטעות טראגן ד' אמות ברשות הרבים און פארדעם איז ענדערש צו גיין מיט איין חבר צום צווייטן חבר צום דריטן חבר ווי איידער איין מענטש זאל זיך אפשטעלן יעדע ד' אמות זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען ווייטער אין די משנה וכן בנו אז די זעלבע זאך א מענטש מיט זיין זון טאמער זיין זון איז אויפן פעלד ברענגט ער אים אויך אהיים דורך דעם וואס ער געבט איין חבר צום צווייטן צום דריטן אזוי ווייטער זאגט די גמרא בנו מאי בעי התם וויאזוי קומט די זון אן אויפן פעלד זאגט די גמרא דבי מנשה תנא, בשילדתו אמו בשדה, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאמע האט געהאט דאס קינד אויפן פעלד, און ס'פארשטייט זיך ס'רעדט זיך נישט ביי א סכנה, טאמער ס'איז א סכנה אוודאי מעג מען מחלל שבת זיין, נאר די מאמע וויל נישט דארט ווארטן אויפן פעלד ביז מוצאי שבת, דעמאלטס איז די פאטענט, מען נעמט דאס קינד און מען געבט פון איין חבר צו א צווייטער ביז מען קומט אן אין שטאט, זאגט די גמרא מאי אפילו הן מאה, די משנה לייגט צו אפילו הונדערט חברים קען מען אזוי טון, מען שורה'ט אויס הונדערט מענטשן און איינער געבט פארן צווייטן דריטן ביז א הונדערט, ביז מען קומט אן אין שטאט וואס די חידוש? זאגט די גמרא דאף על גב דקשיא ליה ידא אפילו הכי הא עדיפא אז אפילו ס'איז שווער פארן קינד אז מען געבט אים איבער מיט אזוי פיל הענט דורך הונדערט מענטשן פון דעסט וועגן האלט ר' שמעון אז ענדערש געב איבער פון איינער צום צווייטן זאל נישט זיין באקוועם פארן קינד ווי איידער איין מענטש אליין זאל זיך אפשטעלן יעדע ד' אמות ווייל אזוי ווי מען האט געזעהן איז דא א חשש אז ער וועט זיך פארגעסן זאגט די גמרא ווייטער מ'האט מיר אויך געזעהן אין די משנה ר' יהודה אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום אז א מענטש קען אויך טראגן אזוי א חבית א פאס, וואס דאס אוודאי נישט אזוי ווי תפילין און ס'איז נישט אזוי ווי א קינד, נאר פשוט א מענטש וויל טראגן א פאס אינדרויסן פון תחום, קען ער זיך אויך באנוצן מיט די פאטענט אויסשורה'ן מענטשן, און אזוי טראגן פון איינער צום צווייטן ווייניגער פון ד' אמות. פרעגט אבער די גמרא, ולית ליה לר' יהודה הא דתנן הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, האלט דען נישט ר' יהודה פון די משנה, וואס שטייט קלאר אין די משנה אז א בהמה פון א מענטש, און כלים פון א מענטש, האבן א תחום שבת אזוי ווי די באלעבאס, וויאזוי קען ר' יהודה זאגן אז מ'מעג טראגן א פאס אינדרויסן פון תחום מיט די פאטענט, די פאס באלאנגט דאך צו איינעם, האט עס יענע מענטש'ס תחום טאר מען עס סתם אזוי נישט ארויסטראגן פון תחום אפילו א צווייטע מענטש, ענטפערט די גמרא, אמר ריש לקיש משום לוי סבא, ענטפערט ריש לקיש בשם לוי סבא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך ביי א ציור במערן מחבית לחבית, ס'הייט ס'רעדט זיך נישט מ'פירט טאקע די אריבער די פאס אליין, נאר ס'רעדט זיך מ'פירט אריבער דאס וואס ליגט אין די פאס, איינער גיסט עס אריין אין דעם חבר'ס פאס, די חבר גיסט עס אריין אין נעקסטן חבר'ס פאס, אזוי נאר די וואסער וואס ליגט דא אין דעם פאס, דאס פירט מען אריבער פון איינער צום צווייטן, און אזוי דאס העט מען מעגן טראגן אינדרויסן פון תחום, פארוואס? וואסער איז עפעס אנדערש פון אנדערע זאכן? אויף דעם זאגט די גמרא יא, ורבי יודא לטעמיה דאמר מים אין בהם ממש, רבי יודא האלט אז וואסער האט נישט קיין ממשות לגבי א תחום שבת, דתנן אזוי האבן מיר געלערנט אין א משנה רבי יודא פוטר במים מפני שאין בהם ממש, די משנה אין ביעא זאגט דארט אז א פרוי וואס האט געבארגט וואסער מיט זאלץ פון א צווייטע פרוי, און מעל האט זי גענוצט אליין, און אזוי האט זי געבאקן א ברויט יום טוב, פשט אז אין די ברויט איז דא וואסער און זאלץ פון איינעם אנדערש, און מעהל פון זיך, און וואס איז די דין, בעצם די שאלה איז לגבי תחום שבת ביז ווי וועט מען מעגן טראגן די ברויט, ווייל דא ליגט אריינגעמישט זאכן פון צוויי מענטשן, און אונז ווייס מיר אז זאכן פון א מענטש האבן די מענטש'ס תחום, האט עס די פרוי'ס תחום צו יענע פרוי'ס תחום, זאגט דאך די משנה אז מען מעג עס נאר טראגן צו א פלאץ וואס איז אין ביידעם'ס תחום, מען טאר עס נישט טראגן צו א פלאץ וואס איז אינדרויסן פון איינע פון די צוויי פרויען'ס תחום, ווייל דעמאלטס גייט מען ארויס פון תחום שבת, און אויף דעם זאגט רבי יהודה ניין, אז דער וואס האט געבארגט דא די וואסער מיט די זאלץ, די פרוי האט נישט קיין תחום דא, ווייל וואסער און זאלץ האבן נישט קיין ממשות לגבי תחום שבת, און דאס איז אויך דער רבי יהודה פון אונזער משנה וואס זאגט אז מען מעג טאקע אויסגיסן פון איין פאס צום צווייטן אזוי די וואסער, ביז ס'קומט אן אינדרויסן פון תחום. פרעגט די גמרא, ומאי לא תהלך זו, אויב אזוי, זיי מיר מסביר וואס שטייט אין די משנה, אין די משנה איז געשטאנען, טאקע רבי יהודה אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום, אמרו לו, די חכמים האבן געזאגט צו רבי יהודה, לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה, אז דער פאס טאר נישט גיין ווייטער ווי דער בעלעבאס, אזוי ווי דער בעלעבאס טאר נישט ארויסגיין פון תחום, טאר דער פאס אויך נישט, טאמער מען רעדט פון די וואסער וואס איז אין די פאס, פאסט נישט אזא לשון לא תהלך זו, לא תהלך זו איז פשטות משמע אז ס'גייט ארויף אויף די פאס אליין, זאגט די גמרא, לא יהלך מה שבזו יותר מרגלי בעלים, מען רעדט נישט פון די פאס נאר מען רעדט מה שבזו פון די וואסער וואס ליגט אינעם פאס, פרעגט אבער די גמרא סתם אזוי אויף די תירוץ וואס מען האט דא געענטפערט, אימר דשמעת ליה לרבי יהודה היכא דבליען בעיסה היכא דאיתנהו בעינייהו מי שמעת ליה, דאס הייסט פרעגט די גמרא וויאזוי ענטפערסטו מיר אז די סיבה וואס רבי יהודה דא מתיר איז ווייל ס'רעדט זיך נישט אז מען רוקט די פאס, מען רעדט נאר די וואסער וואס איז אינעם פאס, און וואסער האט נישט קיין ממשות, די דין וואס רבי יהודה האט געזאגט וואסער האט נישט קיין ממשות דאס איז ביי א טייג וואס מען זעהט נישט די וואסער, ווייל די חלה זעהסט נישט קיין וואסער נאך דו באקסט די ברויט, מה שאין כן דא וואס מען זעהט די וואסער, איז אוודאי וועט רבי יהודה מודה זיין דאס האט אויך א תחום, פארוואס די גמרא ברענגט נאך א ראיה, השתא בקדירה אמר רבי יהודה לא בטלי, בעינייהו בטלי, ווייל מען זעהט ביי א צווייטע פלאץ ביי א טאפ למשל, אז א מענטש בארגט וואסער פון א שכן און מאכט מיט דעם א זופ, איז דעמאלטס האט די וואסער יא ממשות האלט רבי יהודה, און דעמאלטס רעכנט מען זיך יא מיטן שכן'ס תחום, ווי זעהט מען דאס? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר מים ומלח בטלין בעיסה, וואסער איז טאקע בטל אין א טייג, אבער ואין בטלין בקדירה מפני רוטבה, אין א קדירה אין א טאפ וואס מען די וואסער האט א ממשות, דארט ווערט עס נישט בטל, איז אוודאי דא אויך וואס מען רעדט פון א פאס מיט וואסער אין דעם, אוודאי ווערט נישט די פא די וואסער בטל, און אוודאי האט די וואסער יא א תחום, און וואס האסטו מיר געענטפערט? אלא אמר רבא, און במילא ענטפערט רבא, הכא, בחבית שקנתה שביתה, ומים שלא קנו שביתה עסקינן, דא רעדט זיך ביי א ציור אז דער פאס האט טאקע קונה שביתה געווען, ס'האט די זעלבע תחום שבת ווי זיין בעלעבאס, אבער דער וואסער איז פון הפקר וואס האט נישט קונה שביתה געווען, ס'טייטש וואסער פון א טייך וואס פליסט איז נישט קונה שביתה, און במילא דבטלה חבית לגבי מים, דער פאס איז בטל צום וואסער, און דער וואסער האט נישט קונה שביתה געווען, פארדעם מעג מען ארויסטראגן די פאס מיט די וואסער אינדרויסן פון תחום, ווי זעהט מען א פאס ווערט בטל צום וואסער? כדתנן אזוי האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שבת המוציא החי במטה, איינער וואס טראגט ארויס א לעבעדיגע מענטש אין א בעט איז פטור אף על המטה, איז ער פטור פון די מלאכת הוצאה אפילו ווען ער טראגט ארויס דעם מענטש מיט די בעט, מפני שהמטה טפילה לו, ווייל די בעט איז א טפל צו דעם מענטש, וואס טייטש ווען א מענטש טראגט ארויס א צווייטע מענטש אינדרויסן פון א רשות, טייטש פון רשות יחיד צו רשות רבים למשל, דעמאלטס איז דער דין אז ער איז נישט חייב, ווייל ס'דא א דין א חי נושא את עצמו, א לעבעדיגע מענטש טראגט זיך, ס'איז נישט שייך צו טראגן א לעבעדיגע מענטש, יעדע לעבעדיגע מענטש האט א חיות וואס הייסט כאילו ער טראגט זיך אליין, ממילא אויף דעם איז מען נישט חייב, און אויף דעם זאגט די משנה, ווען דו טראגסט א מענטש צוזאמען מיט א בעט, היות וואס די בעט איז בטל צום מענטש, איז אויף די בעט ביסטו אויך נישט מחויב, און די זעלבע זאך המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי, טאמער א מענטש טראגט א מאכל ווייניגער ווי א שיעור די שיעור פון הוצאה ביי א מאכל איז א כגרוגרת, טאמער א מענטש טראגט ווייניגער פון דעם וואס ליגט אין א כלי און אויף די כלי בעצם וואלט מען יא געדארפט זיין מחויב אויף די מלאכת הוצאה, פון דעסט וועגן זאגט אונז די משנה פטור אף על הכלי מפני שהכלי טפל לו אז די כלי איז טפל צום עסן און ממילא אז די עסן איז ווייניגער ווי א שיעור איז מען פטור, און ממילא מיט דעם איז שוין אויך פארענטפערט רבי יודא פון אונזער משנה אז רבי יודא לאזט ארויסטראגן דעם פאס מיט די וואסער אינעווייניג אינדרויסן פון תחום ווייל היות וואס די וואסער האט נישט קונה שביתה געווען און דער פאס איז בטל צום וואסער פאר דעם מעג מען, און די חכמים קריגן זיך די חכמים האלטן אז דער פאס איז נישט בטל צום וואסער, פרעגט אבער די גמרא מתיב רב יוסף, פרעגט רב יוסף, רבי יודא אומר שטייט אין א ברייתא אז רבי יודא האט געזאגט, בשיירה נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו, אז אין א שיירה וואס טייטש א גאנצע גרופע מענטשן וואס האבן זיך אפגערוטן מיטן וועג און זיי האבן נישט קיין וואסער, דארט איז געגעבן געווארן א שפעציעלע היתר אז זיי מעגן אריבערפירן וואסער אזוי פון איין חבר צום צווייטן, איז משמע בשיירה אין שלא בשיירה לא, סתם א מענטש אליין וואס וואס שמעקט זיך אים צו טראגן וואסער קען דאס נישט טון נאר ביי א שיירה, און ווי אזוי פארענטפערט מען דאס מיט די משנה אלא אמר רב יוסף, כי תנן נמי במתניתין בשיירה תנן, אונזער משנה רעדט זיך טאקע ביי א שיירה נישט ביי א מענטש אליין, אביי אמר, אביי ענטפערט בשיירה אפילו חבית שקנתה שביתה ומים שקנו שביתה, ביי שיירה איז דא סאך א גרעסערע היתר, ס'האט נישט אונזער משנה מוז נישט זיין ס'רעדט זיך ביי א שיירה, ווייל ביי שיירה מעג מען טראגן וואסער וואס האט אויך קונה שביתה געווען, נאר וואס דען, אונזער משנה רעדט זיך שלא בשיירה, און חבית שקנתה שביתה מים שלא קנו שביתה, פאר דעם אונזער משנה, וואס ס'איז נישט דא קיין שיירה, דארט איז נאר דא די היתר, ווען די וואסער האט נישט קונה שביתה געווען און די פאס איז בטל צום וואסער. רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט נאך א תירוץ, הכא בחבית דהפקר עסקינן, ומים דהפקר עסקינן, וואס טייטש ביידע סיי די פאס איז פון הפקר, און סיי די וואסער איז פון הפקר, און ממילא ביידע האבן נישט קונה שביתה געווען לויט רבי יודא, ווייל לויט רבי יודא איז א זאך וואס איז הפקר האט נישט קיין קנין שביתה, זאגט די גמרא יעצט ומאן אמרו לו, מען זעט אין משנה די חכמים קריגן זיך אויף רבי יודא, ווער איז דאס די חכמים? זאגט די גמרא רבי יוחנן בן נורי, דאס איז רבי יוחנן בן נורי דאמר, וואס רבי יוחנן בן נורי האט דאך געזאגט חפצי הפקר קונין שביתה, און במילא האלטן די חכמים אז מען טאר נישט טראגן די וואסער מיט די פאס פון הפקר, ומאי לא תהלך זו יותר מרגלי הבעלים, אבער דארף מען מסביר זיין די לשון פון די משנה, ווייל די חכמים זאגן אז ווי אזוי לאזט איר רבי יודא טראגן די פאס, די פאס זאל נישט קענען גיין ווייטער ווי די בעל הבית, טאמער ס'איז הפקר וועלכע בעל הבית איז דא? זאגט די גמרא ניין דאן דארף מסביר זיין לא יהלכו אלו יותר מכלים שיש להם בעלים אז מ'זאל נישט טארן טראגן די פאס מיט די וואסער מער ווי א כלי וואס האט יא א באלעבאס אזוי ווי א כלי מיט א באלעבאס האט נאר א תחום האלטן די חכמים אז די פאס האט אויך א תחום אפילו עס איז טאקע מן ההפקר ווייל דאס איז רבי יוחנן בן נורי וואס האלט אז חפצי הפקר קונה שביתה זאגט די הייליגע משנה היה קורא בספר על האיסקופה טאמער איינער איז געזעצן אויף א איסקופה איסקופה איז דאס אזא שוועל אונטן ביים טיר וואס פלעגט זיין ווען מ'פלעגט אריינגיין אין א שטוב אונטן איז געווען אזא שטיקל ברעט, א שטיקל שטיין, וואס מען פלעגט קענען זיצן אויף דעם, טאמער איינער זיצט אויף דעם, ונתגלגל הספר מידו, און דער ספר אמאל ספרים איז געווען אזוי ווי א מגילה, ס'האט זיך ארויסגעדרייט פון זיין האנט, וואס טייטש איין חלק כאפט ער נאך אן, און דער צווייטער חלק האט זיך ארויסגעדרייט פון זיין האנט, און ס'איז אין רשות הרבים, איז די דין איז גוללו אצלו, קען ער עס צוריק דרייען צו זיך, ער מעג עס צוריק ברענגען צו זיך, כדי צו מונע זיין א בזיון פון כתבי קודש, וואס איז טאמער היה קורא בראש הגג, וואס א דאך איז שוין א רשות יחיד, וואס איז דאס א איסקופה מ'עט זעהן אין די גמרא, אבער א דאך איז זיכער א רשות יחיד, ונתגלגל הספר מידו און די ספר די מגילה האט זיך ארויס געדרייט פון זיין הענט, איז עד שלא הגיע לעשרה טפחים, טאמער ס'הענגט נאך אין די לופט, און ס'נישט אנגעקומען צו די צען טפחים פון די ערד, איז גוללו אצלו קען ער עס צוריק דרייען צו זיך, משהגיע לעשרה טפחים, איינמאל ס'איז שוין אין די צען טפחים פון דעם רשות הרבים, דעמאלטס הופכו על הכתב, דרייט ער עס איבער און ער לאזט עס דארט, ער מאכט זיכער די כתב זאל זיין אויף אראפ, זאל נישט זיין קיין שטארקע בזיון, אבער ער טאר עס נישט צוריק דרייען צו זיך, נאר מוצאי שבת גייט ער און נעמט עס אפ, וואס איז בעצם די ענין דא, איז אוודאי מדאורייתא הייסט דאס נישט קיין הוצאה, הוצאה איז נאר טייטש ממש הוצאה, דא אז ער האלט אן איין זייט פון די מגילה און די אנדערע זייט איז א רשות הרבים הייסט נישט מדאורייתא קיין הוצאה, נאר א דרבנן'דיגע גזירה אז מען טאר דאס נישט טון, און די תנא קמא האלט אז טאמער ס'איז אנגעקומען העכער צען טפחים טייטש ס'איז נישט אין די צען טפחים פון רשות הרבים מעג מען עס נאך צוריק ברענגען, אין די צען טפחים איז נאך אלץ דא די גזירה, וואס טייטש בעצם וואלט געווען א צד מען זאל מבטל זיין די גזירה אלץ כתבי קודש, תנא קמא זאגט ניין אין די צען טפחים לאזט מען די גזירה שטיין. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט גוללו אצלו אפילו ס'איז כמעט כמעט כמעט ביז די ערד אפילו ווייניגער ווי א נאדל פון די ערד מעג מען עס נאך אלץ צוריק דרייען צו זיך טאמער ס'רירט ממש צו די ערד דעמאלט זאגט רבי יהודה אפילו ס'איז כתבי הקודש די גזירה פון די חכמים איז זאלסט עס נישט צוריק דרייען אבער טאמער ס'רירט נישט ממש צו די ערד דעמאלטס האלט רבי יהודה די חכמים האבן נישט גוזר געווען אלץ די כבוד פונעם כתבי הקודש רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אפילו בארץ עצמו, אפילו עס האט ממש צוגערירט די ערד פון רשות הרבים, גוללו אצלו מעג ער עס צוריק דרייען צו זיך, פארוואס? שאין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי הקודש, ווייל עס איז נישט דא אזא זאך א איסור דרבנן ווען אונז האמיר דא א כתבי הקודש, וואס טייטש אלע איסורי דרבנן זענען נדחה אלס די בזיון פון די כתבי הקודש און פארדעם אפילו עס רירט צו די ערד מעג מען עס צוריק דרייען און עובר זיין אויף די איסור דרבנן.